כ'האב אים געוואלט זאגן ווען איך האב געפירט די מערכה פון אנפאנג האט מען מיך געלייגט אין חרם, בקיצור איז געגאנגען איינער און האט געזאגט הרב נחום דו וועסט דאך פארלירן דו האסט צוטון דא מיט אזוי פיל רבנים, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן ווען די חזירים קענען זיך האלטן זעקס חדשים די הענט ביי זיך און נישט טאטשן קיינעם דעמאלטס האב איך פארלוירן, איך ווייס דאס און איך האב אמונה און בטחון אז דער חזיר גייט ווייטער אנהאלטן, און מ'האט געהאלטן אין כאפן נאך איינעם און נאך איינער איז געקומען פארוארד און נאך איינער אזוי אז. יעדער האט אנגעהויבן צו זעהן אה-אהו, ס'איז דא דא א פראבלעם. יעצט איז אזוי, איך וויל ענק עפעס זאגן. ס'איז דא איינער יאסל גרובער, משפחת הכופר, גרובער. איך האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל וועגן אים, ער קען נישט פירן קיין מוסד. פלעגט מען אלס לויפן צום גראבן חזר דעם רעבן און ער, מ'האט אים אונטערגעווישט און ער האט שוין אויסגעגלעטיגט אלעס. ווייל אז דער רבי זאגט איז דאך ס'איז אזוי ווי ס'קומט ממש פון משה רבינו אליין מפי הגבורה. דער ראמענישער מארמארישער חזר האט קיינמאל קיין ישיבה נישט געטארט פירן. עניוועי, זיין טאכטער גאלדי האט אנגעטון די גרעסטע חרבנות פאר מיידלעך, נאך היינט קריכט מען נישט ארויס. יעצט וואס איך וויל זאגן איז, וויזשניץ האט דיסיידעט אז זיי גיבן אויף די גרעסטע כיתה, ער טויג נישט צו די העכסטע כיתה, ער געבט עס אויף. פרעגן אים די בחורים וואו זאלן זיי גיין, זאגט ער גייטס אין דר'ערד, איר כאפט וואס דא גייט פאר, אויף דעם האבן מיר אונז געמוזט הארעווען, מענטשן האבן געגעבן מיליאנען, מען האט געפאקט א ניקל און א ניקל ס'זאל זיין א עקסטרע חסידות וויזשניץ, וויזשניץ, און וואס האט זיך אויסגעלאזט אז מ'טוט די זעלבע וואס מ'טוט אין אנדערע פלעצער אין סאטמאר און אין סקווער, יעצט די זעלבע גייט יעצט פאר אין סקווער, מ'האט ארויסגעווארפן ביז דרײַ און דרײַסיק בחורים און איינער קאלט מיך אפ, דרײַ און דרײַסיק איז נאר יעצט, ס'גייט נאך קומען נאך בחורים, און די זעלבע איז אין סאטמאר, זאליק האט ארויסגעווארפן א גאנצע כיתה פון צוויי הונדערט בחורים, איז יעצט. וויל איך ענק זאגן, דער איצעלע פימפ וואס קען נישט פישן, כ'הער ער איז יעצט אין שפיטאל, דער איצעלע פימפ האט מיר אמאל געזאגט פאר א דזשאוק, אין די דאמעס דארטן אין בית יעקב אוהב שלום גיי נאך א גאס אהין צו, ס'איז דא א גרויסע, ווייסט וואס דארט איז נעבעך דא א קירכע, דער שייגעץ, דאס איז סאטמאר, זיי גלייבן נישט אין גאט, איז למעשה זאגט ער מיר איך זאל גיין אין קירכע דאווענען, דו רשע וואס דו ביסט, ליפא פרידמאן איז געווען א. טעראריסט פון קאפ ביז פיס, ער האט אבער געזאגט איך מאך איך ווארף נישט ארויס די קינדער פון תלמוד תורה ווייל זיי וועלן נישט שיקן די קינדער אין פאבליק סקול, געווען א קלוגער איד, עניוועי דא טוט זיך א גאנצע זאך מען ווארפט ארויס בחורים איבעראל, סאטמאר איז געגאנגען זיי האבן זיך אויפגעשטעלט אליינס אן אייגענע ראש ישיבה און זיי האבן זיך געשלאגן וועגן די קאלעדזש פראגרעמס און זיי גייען אליינס, די זעלבע דארף יעדער יעצט טון, איך בעט וויזשניץ גייטס און מאכטס אן אייגענע תלמוד תורה אייגענע. ישיבה קטנה צי א ישיבה וואטעווער איט איז, זאגטס דעם גראבן מאטעלע האגערן סקרו יו, דו ביסט נישט ווערט גארנישט, חוץ פון דעם ווען מאטעלע וועט צומאכן די אויגן וויטש איז ווערי ווערי סון, ער וועט שוין נישט לעבן אייביג, און זיין זון סרול איז דאך נאך ארגער פון אים, איז למעשה עטס האטס גארנישט איינגעלייגט מער מיט חינוך מיט חסידות. וויל זיין א חסיד שבת גיי טאנץ ביי רעבן, שטופ דיך אויף די פארענטשע, כאפ אן פאר א בחור דעם פיפיק און זאג מת הבד ס ראטשען אויך אזוי געטון, אבער צו גיין מאכן מקרב זיין די קינדער זייערע לערנען, די מלמדים די רבנים האבן געפלאנקט און געפעלט אין חינוך, און דאס וואס כ'האב דעמאלטס געזאגט אויך ביי מיר, איך האב נישט קיין מורא, מען האט מיך געלייגט די חרם, גיב גיב מיר א האלב יאר צו זען, די חברה האבן געפלאנקט אין חינוך און זיי ווייטער טאטשן קינדער און מען האט אזוי געטון, און מענטשן. זענען געקומען פאראויס די אלע חסידות'ער האבן געפלאנקט אין חינוך שרייבט מיר א פרוי שרייבט עס צו מיר אז א בית יעקב מיידל א עממי איז מער ווערט היינט ווי א חסידיש מיידל און זי איז גערעכט אויך ווייל ביסטו א גערער מוזטו קויפן סעמענט און מוזטו פארשטאפן דעם לאך ווייל ווען דער דער קאמענדאנט וועט זאגן טאטש נישט דאס מיידל איז אסור פאר דיר ביסטו אן אנדערע חסידות. מוזטו דעם רבינ'ס משוגעת'ן טאלערירן, וויל ער ווארפט ער דיך ארויס, וויל ער דיך האלט ער דיך, מ'גייט אריין צו דעם וויזשניצער רבי'ן, מ'ווייסט וואסערא לאו לייף ער איז, פלעגט אריין גיין צו רעדן שלעכטס איינער אויפן אנדערן, איר האט נישט קיין השגה וואס מ'האט דארט אפגעטון, דאס איז חסידות, דאס האט דער בעל שם געמיינט, איז וועגן דעם זאג איך ענק, וויזשניץ האסט יעצט א פראבלעם, האסט נישט וואס צו טון מיט בחורים, אויף ארץ ישראל זאג איך דיר אויף מיין אחריות עליי ועל צווארי, שיק זיי נישט.

ס'איז א מדינה משוגע פון אפאר חברה? שטעל דיך יא אין מיליטער, מ'האט זיי אלע געגעבן פטור'ס, אה זיי האבן געוואלט ווייזן זענען בעלי הבתים, אה די מדינה קען דאס נישט ערלויבן, איך בין דארט געווען האב איך גערעדט מיט די גרעסטע באאמטע פון די די צבא, האב איך זיי געזאגט זאלסט וויסן אויב די ראצערס קענען דיר איבערדרייען דעם גאנצן לאנד, קענסטו צושפארן דאס לאנד, ווייל מארגן גייען עס די אראבער נאכטוהן, זיי דארפן גארנישט טוהן מער ווי מ'זאל האבן די פאליס ביזי, שלעפ זיי אראפ פון ראוד. זיי גייען עס אויך טון, מען דארף נישט היינט קיין באמבעס, דזשאסט קיעפ דעם ביזי, און זיי האבן געזאגט ביסט גערעכט, פרעגן זיי וואס איז די עצה, זאג איך אים איך פיר נישט דאס לאנד, עטס האטס עצות, אין אמעריקע דא נעשאנעל גארד, דו מאכסט אזא רייעט ווייסט וואס מען טוט, זיי האבן א רעכט צו שיסן, דו קענסט זיי גארנישט זאגן, זיי געבן א לייג ארויף א קורפיו, יור אוט, און פאו!

יוי! וועט דען גארנישט העלפן? עטס קענטס נישט אפסעטן א לאנד? ס'דא דעי משוגעים וואס גייען שנארן געלט אז מ'גייט נעמען דעם עולם און ארויסטראגן פון ארץ ישראל? מ'דארף אויף דעם נישט שנארן קיין געלט. ענגלאנד נעמט אן יעדן איינעם. ווילסט ארויסגיין? גיי ארויס! געט אוט אוו דער! וואס האבן אידן געטון ווען ס'איז געקומען שלעכטע צייטן אין געוויסע לענדער? מ'איז געגאנגען ווייטער. מדינת ישראל איז עניוועי נישט דיין פרענד. סאו למעשה מ'האט געשאסן היינט איינעם, מ'וועט נאך שיסן אפאר, וואטש ענד סי. זיי גייען זיך אויסלערנען. איך האב ענק געזאגט, זיי גייען טון די זעלבע וואס זיי האבן געטון מיט עוזי משולם, זיי וועט מען אזא טויט מאכן, עס וועט זיין קודם ברעין דעד און נאך זאכן, איז במילא, איר ווייסט די מעשה, רבי עמרם בלוי געוען א מעשה, אז דער בריסקער רב האט אים געזאגט ביסט א ציוניסט, אז דו האסט זיך געשטעלט פאר זייער טראקטאר און דו האסט נישט געהאלטן זיי וועלן דיך איבערפארן דעמאלטס גלייבסטו אין זיי. מען מוז דאס פארהאנדלען פיעספולי, נישט נעמען בחורים זאלן ארום גיין זיך דארט. שלאפנס ביי די שיקסעס איז דא פאליס לעידיס שיינע סעקסי מיט די זייער שמאלע געפאסטע קליידער און די בחורים טוען דאס ווייל זיי ענדשויען עס די מיידל הייבט זיך אויף מען זעט ווי הייבט זי אויף צווישן די פיס געט א כאפ די פיס טאטשט אביסל די ערווה און ער פילט איר אויס אביסל העי רבותי הערטס אויף דער משוגענער אוירבאך ער האט אראפגעברענגט יעדעס ביסל קנאות וואס מען האט נאך געהאלטן אז די פרומע זענען מען האלט מיר זענען אינז זעמער געהעריגע געזאמ. די משוגעים ווי'ר קרעיזי פיפל, ענד געס וואט? דעי העוו אלל די רייטס. כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל, מ'דארף עפענען אייגענע ישיבות אן א נאמען פון א רב אדער א רבי, ס'זאל זיין מוסדות פון די שטאט, אזוי ווי ס'דא יעדע זאך האט די שטאט, די שטאט האט למשל הכנסת אורחים, וואס איך האלט דאס טאר נישט זיין, אבער ס'איז דאך דא, איז למעשה זאל מען מאכן מוסדות פון די שטאט, אונז געהער מיר נישט צו קיינעם, דאס ווערט אנגערופן אויף היברו בלתי מפלגתי. ט, אונז זעמער נישט קיין פארטיי, אונז לאכט מיר פון די גאנצע זאך, אונז האלט מיר אזוי ווי דער סאטמארער רבי אז דער דרך איז אראפגעקומען אויף הונדערט פופציג יאר, יעצט איז עס שוין וועי וועי וועי פעסט דו, מ'טאר אפילו שוין נישט גיין אויף דעם וועג, ווייל ס'ברענגט נאר אריין אז רבנים זאלן קענען אנפירן דעם עולם, אלעזר בערלאנד קען אנפירן נאך טויזענטער מענטשן היינט, און ער, יעדער שרייט אים נאך קדוש ברוך ימלוך. האב אמאל נאכגעזאגט כ'האב עס געהערט אז תלמידי בעל שם האבן געזאגט ס'וועט קומען א צייט ווען ס'וועט פארן א רבי מיט א פיאקער מיט זונות און יעדער וועט נאכשרייען קדוש קדוש קדוש און איינער געזאגט דו זאגסט עס נישט גוט נאך ס'עט זיין שבת און מ'וועט שטופן דעם וואגן ווייל דעמאלטס איז עס נאר א דרבנן יעצט קאלט ער מיך אפ ער האט עס שוין געזעהן אין א ספר שטיין אויך און גרויסע און ער זאגט ביסט גערעכט ס'האלט שוין דארט. סאו אונז כאפט מען נישט קיין התפעלות מער פון די אלע באלאוני, און אונז דארף מיר ארויספירן די אלע שקצים, און איך בעט די גבירים, די גמרא זאגט פארוואס ווערן די גבירים ארעם, די גמרא וואס זענען קובעי סעודות ערב שבת, און דער אמת איז ס'איז ריכטיג, פארוואס איז דא אזא מין שוואכקייט אין פרנסה אין אמעריקע, ווייל מען לויפט צו די רעבעס ערב שבת, פרייטאג נאכמיטאג לויפט מען צו די רעבעס, מען מיינט אז דאס איז גאט. צו גראבע אנגעפרעסענע חזירים איינער גראבער פונעם צווייטן.

צו פראגרעמס, קאלידזש פראגרעמס, דעטס איט, דעטס וואט ווי העוו טו דו, ס'איז אווער מאני, ס'איז נישט מאטעלע'ס געלט, און ס'איז נישט זאליקא'ס געלט, און נישט אהרן'ס געלט, און ס'איז נישט דעם סקווערער'ס געלט. יעצט, מיט אפאר חדשים צוריק, האב איך געהאט אביסל מער צייט, האב איך געזאגט איינעם וואס סקווער האט ארויסגעווארפן זיין קינד, קום מיט מיר יעצט, איך פאר אראפ מיט דיר אויף אלבאני. ער האט מורא געהאט, ער האט געזאגט מ'עט נאך פארהאנדלען, יעצט קאלט ער זעקס מאל א טאג איך זאל מיט אים פארן, זאג איך אנטשולדיגט, יעצט בין איך פארנומען, און איך קען. נישט. און בכלל וויל איך דיך אויסלערנען. אויב דיין קינד איז ביי דיר וויכטיג, האט ער געדארפט זיין וויכטיג מיט דריי חדשים צוריק ווען איך האב דיר געזאגט אונז גיימער. יעצט איך זאג אז די אלע ארויסגעווארפענע דארפן גארנישט טון מאכן א טריפ אויף אלבעני צו די גרויסע סטעיט בילדינג דארט איז די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן. אדער עטס קענטס מאכן דא. קענטס עס מאכן דא אין פראנט אין לעבן די קאורט איז דארטן דא די. בארד אוו עדיוקעישן, נעמטס א ליגעל פערמיט, נעמטס א הונדערט מענטשן, גייטס ארויס, ווי ווער קיקט אוט פראם די סקול עפטער טעיקינג די פראגרעמס אן אווער נעים, ענד דעטס איט. יעצט פרעגט מיך איינער פארוואס זאל איך עס נישט טוהן, זאג איך אים הער אויס, איך בין אין חרם, איך האב ענק אלע אין דרערד, ווייל ווען איך האב צו ענק געשריגן אז מען דארף זעהן און מאכן אן ענדערונג, און מען דארף אנהייבן צו טוהן קאנסטראקטיוו, דעמטס האט עטס מיטגעטאנצן מיט די רעבעס, דעמטס איז די רבי געווען דער קדוש קדוש קדוש, זאג איך אים האלט דיך יעצט מיטן רבי. קיש אים ווייטער די הענט, זעה נאר קיש אים נישט דעם פיפיק. ווייניג, ווייל ער קען דאס אויך נאך פארלאנגען. ר' מאטעלע איז דאך שוין האלב אויסגעוועבט, טוסט ער נעמט ארויס דעם פיפיק און ער זאגט קיש עס מיר, וועסט דאך עס מוזן טון, ווייל דאס איז דאך א ציווי פון גאט אליינס, כאטש אין קאפ פון דעם משוגע. איך בין זייער שטארק מפליא די אלע מאדערענע שילן, א רב ווערט אלט סיקסטי פייוו, זאגט מען אים האסט אונז געדינט גענוג לאנג, א מענטש ווייסט נישט ווען ער פארלירט דעם שכל, דו ביסט בלייבסט ווייטער רב ביז משיח קומט, דו זיצט אויבן אן, אבער מען נעמט אריין א רב הצעיר. פערציג יאר יונגער א רב, און דו ביסט די פעדעסטעל, די שיינקייט פון די שול, מען צאלט אים א פענשן ענד דעטס איט. נעמט אלטע רבנים, ר' מאטעלע, אויסגעוועבט ווי א ציבעלע, בלינד ווי א מאלפע, ער געבט נאך היינט עצות, ער גייט דיר נאך מסביר זיין וויאזוי מען מאכט געלט און וויאזוי מען אהער און וויאזוי אהין, א אויסגעוועבטע דער מאראמארישער פויער. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, פייט יור בעטל אן יור און. אמעריקע ווען ער קומט אריין, נעמט ער צאם דארטן די לאוקעל פיפל און זאגט גאו פייט, איך וועל דיר העלפן. איך גיי ענק נישט היינט העלפן, עטס האטס דאך מיך ארויסגעווארפן, איך וואוין דאך אפיציעל שוין אינגאנצן נישט אין ווילימסבורג, האטס מיך ארויסגעווארפן, דעמטס איז ענק גוט געווען, דעמטס האט מען. פראקטער נחום ראזענבערג'ס אחר, יעצט קומט עטס צו מיר, נא נא נא נא נא, איך קען דיר געבן עצות, איך קען דעם סיסטעם, איך ווייס ווי מען דארף גיין, באט יו גאטע דו איט אן יור און. דער סקווערער אויך, מ'האט אים געוואלט ארויסווארפן מיט קינד, הייבט ער אן, עפעס וועט מען גיין צוויי חדשים ארום און אפשר און אפשר, וואס צוויי חדשים ארום וועט זיין בעסער? מיט וואס וועט ווערן בעסער צוויי חדשים ארום? נאר יעדער האט מורא געהאט אנצורירן די עבודה זרה, הער אויס, מיט מענטשן וואס האבן מורא צו פייטן זאלסטו קיינמאל נישט גיין אינאיינעם. קאוז עט די ענד אוו די דעי דעיל סקרו יו סאו בעד דעט יאל בי סטענדינג דעיר אלל אלאון זיי אלע האבן זיך צו צולאפן. ר' מאטעלע האט אמאל געפרעגט, ס'דא איינער קליין אין בעלז, ער האט א תלמוד תורה, ער האט א מיידל סקול, האט ער געפענט אמאל א קעמפ, פרעגט ר' מאטעלע ווער האט אים איינגערעדט, הער א מעשה, ווער האט אים איינגערעדט אז ער קען פירן א קעמפ פון מיידלעך, מאטעלע בהמה, דו אפגעפליקטע די בהמה! דו טוסט דאך אלעס וואס רב סרולטש האט געטון, דו פארצט אויף די זעלבע זייט ווי רב סרולטש האט געפארצט, ממש דו ביסט רב סרולטש אליין! איך וויל דיך פרעגן עפעס, רב סרולטש האט געהאט א תלמוד תורה? ניין! סרולטש האט געהאט א ישיבה קטנה? ניין! א ישיבה? ניין! א מיידל סקול? זיכער נישט! אמת ס'איז נאך נישט געווען קיין מיידל סקול, סאו ווער האט דיר איינגערעדט אז דו קענסט פירן א מיידל סקול? ווער האט דיר איינגערעדט אז דו קענסט פירן מוסדות? פארשטייסט? רב סרולטש האט געהאט שוואכע טעכטער אויכעט, מ'האט געזאגט בני אהרן ולא בנות אהרן, ס'האט אים זייער נישט געשמעקט, דו האסט אויכעט שוואכע טעכטער? אט דיינס א טאכטער האט ארויסגעווארפן אזויפיל מיידלעך און אומגליקליך געמאכט און דו האסט איר איינגערעדט דו משוגענער אז דאס וועט אנהאלטן ביז אייביג? ביסט בענקראפט! דיין גאנצע חינוך איז בענקראפט! ביז איר רב סרולטשע רב סרולטשע רב סרולטשע גארנישט! רב סרולטשע האט קיין מוסדות נישט געהאט! ער איז געזעסן ער האט געפראוועט דעם עולם! דו האסט אויך קיינמאל נישט געטוהן קיין מוסדות! פראווען דעם עולם ביסטו גוט. דער אמת איז ביסטו דעם אויך נישט גוט ווייל ביסט נישט געווען קיין מענטש אויך נישט. מענטשן זענען געקומען האט זיך שנעל אפגעזעגנט, פרויען טארן נישט אריינקומען און אז א פרוי דארף זיך אויסרעדן דאס הארץ, פארוואס ביסטו א רעבע? ס'איז געווען אמאל א רעבע האט אויפגענומען פרויען אויך האט מען געפרעגט פארוואס האט ער געזאגט השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה זאגט ער צו זיין א רעבע איז אן עונש. טאָ אַז קומט אַ פֿרױ, מוז איך איר אױך אױסהערן. אױב דו ביסט אַ רבי אַזױ װי רב סרולטשע, דעמאָלט האָסטו טאַקע אַזאַ פּנים װי ער, װײַל ער האָט קײן מוסדות נישט געהאַט, ער האָט נישט געפֿירט און ער האָט נישט מצליח געװען אין חינוך מיט די אײגענע טעכטער אין גרױסװאַרדײַן. קײן מײַדל האָט ער אױך נישט מצליח געװען. ער האָט געהאַט די טעכטער, ער האָט מורא געהאַט, זאָל נישט אױסגײן. קוק, אײנער דער, װאָס איז יעצט געשטאָרבן, דער, דעמאָלט האָט ער נישט געהאַלטן קײן טהרת המשפּחה אױך נישט, אַזױ װי איך אַמאָל געהערט פֿון רבֿ דוד רעזנאָװיטש. דער רבֿ האָט געװײנט, װײנט, װײנט אין אַ מלחמה, האָט נישט געקענט קאָנטראָלן דעם עולם. און די אנדערע איז געווען שבע ברכות, דאס איז געווען דער ערנסט, און זיי האבן זיך פארליבט, ס'איז געווען א לאוו שידוך, און רבי חיים מאיר האט געפלאצט, און רבי יודל האט אים געזאגט, רבי, דו ווילסט נישט נאך א פאשקאנער? דו ווילסט נישט נאך א זיידע? פרידמאן, א ריזשינער אייניקל, זאגט ער, זיי גליקליך מיט דעם שידוך. דעטס איט. אבער ס'איז געווען א מלחמה, איך זאג גארנישט, אבער. רבי חיים מאיר איז אויך נישט געווען קיין מחנך, ער האט געהאט א מרידה, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי צו פירן, ער האט געהאט א גוטע סטעף, ער האט געהאט הרב לעזער דוד פעל מיט אנדערע, אבער עט די ענד אוו די דעי הי דידנט נאו האו טו יוז איט, און ער האט אלעס פארלוירן. סאו רעבעס מיט חינוך איז צוויי זאכן, ס'איז דא בית יעקב אין בארא פארק, איך הער זיי האבן מסתם דריי מאל אזויפיל מיידלעך וויפיל סאטמאר, ס'האט נישט קיין רעבן אונטער זיך, ס'האט נישט קיינעם אונטער זיך, ס'האט א הנהלה וואס מ'טוט צו די זאך, און נאכדעם איז דא אזעלכע טויזענטער מוסדות, גאווערנמענט געט געלט פאר אלע פראבלעמס, נישט אז מ'זאל עס לייגן אין טאש, דוד האט טווערסקי האט געשיקט דעם הערשי ברייער זאל אים דעפאזיטן אין די שווייצער בענק זיין געלט. נישט דיין געלט, ס'איז דאס געלט פונעם ארעמען עולם וואס די גאווערנמענט האט פאר זיי געוואלט געבן. סאו וועגן דעם גייען די גבירים אויכעט גייען ארויס מיט אזויפיל לאסעס, ס'האלט זיך נישט די געלט, ווייל מ'געט נישט אויס דאס געלט אויף אמת'דיגע צדקות, מ'געט אויס דאס געלט פאר די רעבעס, פאר די עובדי עבודה זרה, די אלע ביכלעך וואס זיי באשרייבן די רעבעס וואס מ'קויפט יעדע וואך, דארט קענסטו זען יעדע עבודה זרה. אינטערעסאנט, דער אייבערשטער האט אזוי אנגעזאגט קעגן עבודה זרה, עס איז געווען איין אידישער ממזר, יאשקע פאנדרע, ער איז געווען אן עבודה זרה, ער האט געזאגט איך בין די עבודה זרה, און סא האבן די גוים אים איין עבודה זרה. אידן וואס מען האט זיי אזויפיל אנגעווארנט אויף עבודה זרות, האבן אין יעדע גאס פינף עבודה זרות. עס איז אנבעליוועבל ווי אונז זעמיר געפאלן. עניוועי, איך בעט וויזשניץ, נעמטס ענק צוזאם, זאגטס דעם רעבן, ביסט שוין צו אלט, ביסט עובר ובטל, זיץ און געב ברכות פאר אידן, צו ס'העלפט צו נישט, דאס איז נאובאדי'ס ביזנעס. ענד דעטס איט, לאטס נישט א כיתה פאלן, און איך וויל פרעגן בכלל וואס איז זיכער די נעקסטע כיתה און צוויי כיתות אונטער דעם וואס מען לייגט דארט אריין אזוינפיל געלט און כח אז עט די ענד אוו די דעי קען מען דיר עני טיים הייסן גיי אוועק יעצט האט מיר דער רב געזאגט מען טאר נישט נעמען געלט פון ציונים חינוך מיט די גאנצע מעשה אונז זעמער אלע מיטן רב אבער לאמיר צו צולייגן די זאך. אין ארץ ישראל ווען דו ווארפסט ארויס א כיתה, דו ווייסט וואס געשעהט? נישטא אזא זאך? אין דבר כזה. חסידישע ישיבה קענסט עס אפשר טוהן, אבער נישט דארט ווי די גאווערמענט געט געלט, און זייער געלט איז טרייף, אבער קיין קינד עסטו נישט טרעפן אין די גאס. קינד האט א פראבלעם? האבן זיי א סעלושען. כ'האב געמאכט א מקווה אין בית וגן, איז דא דארטן אפשר טויזענט קינדער קומען יעדן טאג פון גאנץ ירושלים, אוטיסטישע קינדער. פראבלעמס, אלעס וואס דו ווילסט הערן און געדענקען איז דארטן דא. נישטא אזא זאך אז ס'איז נישט דא קיין פלאץ פאר דיר אין א בית חינוך. עס קען נאר געשען ביי רעבעס, ביי רבנים, ביי די בלאפערס, ביים דרך הבעל שם טוב, יא, ביי די חברה קען דאס געשען. און מ'איז נאך מסביר אז מ'קען נישט האלטן יענעם ווייל ער האט אינטערנעט אונטערוועש. חוץ פאר איינער וואס ער גייט אויפן דרך הבעל שם קענסטו די בעלאני נישט איינרעדן. טריי עס איינצורעדן אין ארץ ישראל. און אונז האמער הייליג געלט און זיי זענען די שקצים. ס'איז פאני. די גאנצע זאך איז געווארן זייער פאני. וועלכס איז בעסער, קינדער זאלן זיך דרייען אין די גאס און מ'זאל האבן נאר ערליך געלט, אדער מ'זאל ארייננעמען יעדן און איף דעי ניד העלפ געט די גאווערמענט העלפ? איי ס'איז ציונים ימח שמם? לאמיר שרייען ימח שמם! ווי האט ר' בינעם געזאגט? איינער האט אים געזאגט בינעם? זאגט ער אוי ר' כ'בעט אנטשולדיגט זאגט ער זאג דריי מאל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מיט דריי מאל זאגן ציונים ימח שמם. הערטס אויף מיט די זאכן, עטס האטס אראפגעברענגט אידישקייט, איך האב ארויפגעלייגט א ווידיאו פון איינעם וואס ער שרייבט מ'לאזט נישט מאכן א כשר'ן קאנצערט, שרייבט ער ווי לאנג גייט עטס, די זעלבע וואס איך זאג, ווי לאנג גייט עטס נאך פיקען אויף די חרדים, ווי לאנג גייט עטס שטויסן אין זיי, זיי גייען עניוועי אוועק, ווי דאנט קעיר ענימאר, האסט שוין נישט אין וועם צו שטויסן, סתם דאס טאר מען נישט, דאס איז דא עסקנים לויפן צו די רבנים, נישט דא קיין עסקנים, ס'נישט דא קיין רבנים, זאלן אלע גיין אין די. און קומטס אונז נישט מער מיט עסקנים רבנים, אונז קען מיר ענק נישט, אונז זעמיר ענק נישט גורס, ס'האטס גארנישט געטוהן פאר אונז, אפילו ווען איינער לערנט שוין פאר הלכות נידה ברבים און ער פסק'נט שמאטעס, חזקל טייטלבוים איז ער אליין א נואף וואס האט געטאטשט זיין שוועגער'ן און ער שלאגט זיך ער זאל קענען דאווענען פארן עמוד און בלאזן שופר און סאקט מיר קאק, דאס איז א חינוך? העהה דאס איז א דזשאוק, נאר דער אמת איז ער איז נישט ארגער פון סרול האגר המצרי, ער איז נישט ארגער פון די אלע חזירים. סאו יעצט איז די צייט, מ'האט ענק ארויסגעווארפן, ברעכטס ס ה זאגטס פאר ר' מאטעלען ער זאל גיין קישן א בער, און לאזט דעם משוגענעם ארויס, און לאזט די גאנצע משפחה הגר המצרי ארויס, און זאלן אפאר עסקנים מאכן א געהעריגע נארמאלע ישיבה, און ס'זאל נישט האבן קיין תקנות, און ווייסטס עטס וואס, לאמיר אפערעיטן צען יאר אנע תקנות, און זיי אפערעיטן דיך מיט תקנות, מ'עט זען ווער ס'וועט אנקומען בעסער, די גויים האבן אויך געזאגט די פרומע זיי ווילן נישט זיין אינאיינעם מיט די וואס זיי האבן אינטערנעט, כ'ווייס זיי האבן די. די טמא'נע כלים האט גערער רבי געזאגט מ'זאל מאכן צוויי, זענען אלע אוועק צו די פרומע ווייל קיינער וויל נישט בלייבן די נישט פרומע, און זאג מיר שוין די גערער, דו ווייסט אז די אלע האבן שוין געקויפט ווייטער די זעלבע כלים, דו קענסט דאס נישט ליסען, דו קענסט נישט ארויסנעמען די סיסטעם פון די וועלט, די וועלט האט א סיסטעם ענד יו נאט גאנע בי עיבל טו פייט, דו טוסט דיך אונטערברענגען, זאגטס פארן גערער רעבן אין מיין נאמען ער זאל נישט זיין קיין בהמה, ער זאל פירן ווייטער, און ער זאל זאגן די פרומע אז ווען זיי ווילן זאלן זיי זיך גיין מאכן אייגענע מוסדות. און ס'האט נישט מיט מיר, איך בין א נארמאלער מענטש. שטעל דיר פאר, מ'העט נישט האבן די טמא'נע כלי, און דאס ווייב איז אויכעט נאר מותר ווען דער קאמענדאנט זאגט אזוי. און ווי העט ער גיין דער אינגערמאן? און צען דרייסיג מוז ער שוין זיין אינדערהיים, אזוי האט גערער רבי געהייסן, סאו ווי העט ער גיין? איינער קומט אמאל צו א דאקטער, פרעגט ער אים, ער פילט זיך נישט גוט, פרעגט ער אים, דו טרינקסט ברוינפן, וויין, וויסקי? זאגט ער נאו. פרעגט ער אים, דו גייסט געמבלען אין די קאסינא? זאגט ער נאו. פרעגט ער אים, יו ראן אראונד וויט ווימען? נא? פרעגט ער אים, דו רייכערסט? זאגט ער, נא. פרעגט ער אים, יא, דו טוסט נישט די אלע זאכן, וואס דארפסטו לעבן בכלל? פייגער אפ! דארף דאך עפעס האבן אויף די וועלט אויך. ניין, דאס איז נאר א מיאוס'ע דזשאוק, איטס נאט סופאוזד טו בי סעד, באט אז דער גערער קען נישט ארויסגיין נאך צען דרייסיג, א טמא'נע כלי האט ער נישט, דאס ווייב איז פאר אים אסור, ער מוז נעמען א ווינדל און א, ווען ער האט א שיינע ווייב מוז ער עס אריינלייגן אין איר פנים ווען ס'איז פול מיט צואה. פוי! העי, גערער רעבע, דו ביסט א נארמאלער מענטש, סטרעיטן אוט. סטרעיטן יור ארגענעזעישאן אוט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, עטס ווייסטס דאך מיין פאליסי, גייטס אין קאלידזש. קאלידזש מיינט מען נישט, די עולם האט דא אזא קאנצעפט אז קאלידזש מיינט ס'איז דא נאקעטע פרויען און די מענער ליגן א גאנצן טאג אויף די פרויען, נאנאנאנאנאנאנאנאנא, דאס האט מען ענק איינגערעדט ווייל מ'האט ענק נישט געוואוסט פארוואס מסביר צו זיין פארוואס א איד טאר נישט גיין אין קאלידזש, אבער באמת ס'איז דא די היימישע קאלידזשעס, כ'האב גערעדט מיט זיי יעצט, זענען גערן מסכים אנצונעמען בני תורה, ווייל זיי האבן געהאט מורא'דיגע הצלחה, ס'איז דא אפאר הונדערט בני תורה וואס קענסטו זען ארויסקומען יעדן טאג. יעדן צווייטן טאג, ווייל איין טאג איז דא מענער איין טאג פרויען. עטס זענטס בהמות אז עטס שיקטס נישט ענקערע קינדער פאר א פאך, מען צאלט ענק די פאך, ס'קאסט צוואנציג דרייסיג פערציג און פיפציג טויזנט דאלער, איינע פון די טעמים פארוואס די רבנים האבן געזאגט מען טאר נישט גיין אין קאלעדזש איז אז זיי האבן גע'גנב'ט ענקער קאלעדזש פראגרעם, עטס כאפטס נישט וואס דא גייט פאר, דאס איז א ווישעס סייקל, ער רעיפט דיין פרוי ווען זי קומט פרעגן א שאלה פון הלכות נידה, נאכדעם קלעימט ער וויקטארי אז דאס קינד איז געבוירן פון אים, נאכדעם כאפט ער אים אין מקווה און ער שטופט אים אריין. דאס איז אזא ווישעס סייקל וואס דא גייט פאר, ער לאזט דיך נישט גיין אין קאלעדזש ווייל ער האט מורא מ'העט צונעמען די געלט וואס ער האט גע'גנב'עט, דארף זיך לערנען א פאך, יעדער איינער קען גיין, די קאלעדזשעס זענען אפען, עס איז דא טורא, דא אנדערע קאלעדזשעס, עס ווענדט זיך וואס דו ווילסט לערנען, און די גאווערמענט געט פאנדס, גייטס לערנטס ענק עפעס. איך וויל ענק זאגן איין זאך, עטס האטס נאך נישט געפראווט אז א בחור דרייט זיך אין די גאס קומט ער אן צו ערגעץ, איך האב געפראווט, איך האב געשיקט צענדליגע בחורים משך די יארן אין קאלידזש, און זענען גרויסע לויערס מיט אקאונטענטס מיט אלעם וואס די ווילסט, ס'זענען דאקטוירים, איך איך קען איך האב געפראווט מיין פעקט, סאו לאמיך ענק עפעס זאגן, פארגעטס די אלע פרומע זאכן, הערטס אויף מיט דעם גראבן רעבן צו האנדלען, גייטס אין סקול, לערנטס ענק א פאך, און טוטס זיין א מענטש, פנחס ניימאן איז געווען אן אקאונטענט אלע יארן, ער איז נישט געגאנגען אין קאלידזש, ער האט מיר פארציילט. איך האב יא געמוזט גיין אין קאלעדזש צו ווערן אן אקאונטענט, ווייל דעמאלטס ווען ער איז געווען אן אקאונטענט ווען ס'איז געווען עפעס דריי צו פיר יאר אויפן פרעקטיס האט מען אים עס געגעבן אומזינסט ווייל זיי האבן דעמאלטס ארויסגעשטעלט די געזעצן אז מען מוז ווערן סערטיפייד און גיין אין קאלעדזש. אבער ער האט געלעבט א שיין לעבן, ער איז ווערט אפאר הונדערט מיליאן דאלער, פארוואס זאל יעדער נישט זיין אזוי ווי ער? ער האט געוואוסט און ער האט געקויפט און ער האט פארקויפט און ער האט געטוהן, דאס איז פון די שענסטע איד אין וויזשניץ, איך זעה נישט אין גאנץ וויזשניץ נאך א שענערן איד ווי פנחס ניימאן ווייל ער איז א תלמיד חכם אויכעט און ער איז פון די שענסטע אידן און ר' מאטעלע טשאטשקעט זיך מיט אים, די גאנצע וואס ער האט ווער ס'האט געבויט ר' מאטעלע'ן קעגן ר' משה'לע איז געווען ווייל פנחס ניימאן האט זיך צוגעשטעלט צו ר' מאטעלע. סאו רבותי, הערטס אויף מיט די באלאני, מען ווארפט ענק ארויס, נאו איז די טיים, גאו! טו סקול. לערן דיך א פאך, אדער גייטס זוך א גאווערמענט פאך, ס'איז דא פאכן ביי די גאווערמענט אויכעט, מען דארף האבן אן אין אריינצוגיין, גייטס צו דוב הייקינד, ס'איז דא ווי צו גיין. שוין, מיט דעם לאז איך ענק יעצט איבער, ווייל איך בין אויפן וועג אוועקצופארן. און זאלסט וויסן אז די באמבע האט נישט יעצט געפלאצט, יעצט איז עס ארויסגעקומען. געפלאצט האט עס שוין אפאר יאר צוריק ווען מען האט געהאלטן אין איין ווארפן בחורים, נאר וויבאלד מען האט נישט געווארפן דיין בחור האט עס דיך נישט געבאדערט, האסטו געהאט יעדן אין דר'ערד. יעצט עה האט יעדער דיך אויך אין דער ערד. יעצט באלד וועט דער עולם זאגן נחום ראזנבערג הייסט מען זאל גיין אין קאלעדזש דער שייגעץ דער מנוול. קענסט שוין זאגן וואס דו ווילסט, איינמאל דו האסט מיך געלייגט אין חרם לאך איך פון דיר. נאר וואס? איין זאך זאלסטו יא וויסן, זאלסט אייביג געדענקען איך האב דיך געטראפן און ווען מען האט דיך ארויסגעווארפן פון ישיבה, מאטעלע, צו סקווערע, די אלע, איך האב דיך געטראפן אין די גאס, איך האב דיך געטראפן אנשטאט דו זאלסט ווערן הוקד אפ מיט גויטעס און מיט דראגס האב איך דיך געטרייט צו ראטעווען. אזוי ווי שטיינעמאן טענה'ט, שטיינעמאן זאגט איך האב נישט געשיקט קיין בחורים אין מיליטער פון ישיבה, איך האב נאר געשיקט די מינע בחורים וואס זיי האבן זיך געדרייט אין די גאס און גערעיפט פרויען אין בני ברק, פארשטייסט? מען דארף אויסהערן ביידע צדדים אייביג. ווען רבי חיים מאיר'ל האט געמאכט דעם נחל חרדי דעמאלטס בימים ההם, האט מען דערציילט סאטמארער רב, מען האט געפ פ געפייערט, זאגט ער איך קען רבי חיים מאיר'ל, ער איז נישט קיין בהמה. ער האט עס נישט געטון צו ראטעווען די פאר בחורים. פרעגט מיר פארוואס האט ער עס געטון. דא האט ער געהאט א חשבון אז מ'מוז האלטן אנדער קאנטראל, און וועגן דעם אז ס'דא א נחל חרדי טוט מען נישט מוזן איינטשעקן בחורים. ער האט געוואוסט ר' חיים מאיר איז נישט קיין בהמה. סרול גליק איז געווען א בהמה, אבער נישט ר' חיים מאיר. די זעלבע דא אויכעט. שטיינעמאן זאגט כ'האב נישט גענומען קיין בחור פון ישיבה, כ'האב גענומען בחורים וואס האבן גערעיפט פרויען און מיידלעך אין בני ברק. סאו עטס זאלטס עס געדענקען. איך האב ענק נישט גענומען פון די ישיבה, איך האב ענק גענומען פון די סטריט. וועגן דעם ווען מען האט א מען קומט זיך צאם פסח הייבט מען אן אזוי, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו עכשיו קרבנו המקום לעבודתו. דער אייבערשטער האט אונז גענומען פון די לאועסט אוו די לאועסט מצב ווי אונז האמיר געקענט זיין. עובדי עבודה זרה. די זעלבע דא אויך, איך זאג די זעלבע. איך האב ענק גענומען, מען האט ענק ארויס געקאפעט פון די ישיבה, נעמטס ר' מאטעלע'ס בוטס און נעמטס עס ארויס פונעם אחור, אזא קאפ האט מען ענק געגעבן, און די רעסט איז אלל היסטערי. קיינמאל נישט געגאנגען אין א ישיבה ווי בחורים לערנען, און איך זאל איינרעדן פאר בחורים גייטס אין קאלעדזש, זיינס האב איך נישט געטון, טאטס הארט נאך די חתונה צו גיין זוכן א פאך, אבער דאס האב איך יא געטון. געב ענק אן עצה זיץ אין די סטריט איין טאג זיך דרייען אין די סטריט איז בעסער צו גיין אין קאלעדזש און איך וויל מסביר זיין קאלעדזש מיינט מען נישט צו לערנען פילאסעפי און אלע זאכן וואס זיי טוען איינרעדן אז מען דארף לערנען זייער קעריקולעם די היינט דא גוים וואס ווילן אויך נישט די באלאוני און ס'איז איינגעטיילט אין אסאך קאלעדזשעס די לערנסט נאר וואס האט צו טון מיט דעם סאבדזשעקט וואס די לערנסט. און דו דארפסט נישט וויסן וויפיל גורוס ס'איז דא אין אינדיע, און די אלע באלאני איז היינט נישט נוגע, און דער גוי וויל אויך נישט וועיסטן זיין טיים, נישט ווייל ער איז א פרומער, נאר ער מאכט א חשבון וואס דארף איך דאס וויסן, און במילא לאזט מען ארויס די אלע זאכן, אונז האלט מען דאך נישט ביים באשאפן די וועלט, דער אייבערשטער האט דאך עס שוין באשאפן, דארף איך דען וויסן וואס יעדער אפיקורס האט געזאגט מיט די. בום מיט די סמאל בום, און די זעלבע מיט אלע אנדערע פילאסעפי, ברוך השם די וועלט ווערט שוין נארמאל, די גויאישע וועלט אויך, איינער איז אמאל געגאנגען אין קאלעדזש א גרויסע פראפעסער זאגט ער נאך פיר יאר זאגט ער דאס אלעס האט מען געקענט קאנדענסן אין לעס דען ניין מאנט, דער עולם כאפט זיך ס'איז באלאוני ס'איז געלט דעטס אלל איט איז, מ'דארף לערנען די נעיטשער אוו סנעילס און אוו. טורטלס? וואט פאר? יעצט נאכדעם זאלט עטס וויסן נאך א זאך. דער פארשאלטענער ראש ישיבה ימח שמו וזכרו וואס ער זאגט ענק מוסר אז מ'טאר נישט גיין אין קאלידזש פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, פארגעס נישט דער ימח שמו'ניק האט דיך ארויסגעווארפן אין די גאס, ער האט דיך אזוי ביטערליך ארויסגעווארפן, דעט אין דיינע בליעדיגע יארן ווען יו רילי נידעד די סופארט פון א ישיבה און ווי דו זאלסט קענען זיין און ווי מען זאל קענען אנטראגן א שידוך און זאגן אז ער לערנט דארטן און פרעגן זיך מיט די חברים צו ער איז א ירא שמים דארפסטו דאס אלעס פארשטיין דעמאלטס האט די ראש ישיבה נישט געקוקט דיין וועג סאו וואי די העל שוד הי טעל יו וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט ענד אלל די אדער נאנסענס האב אים אין דר'ערד. דער זאגט ער עפעס? זאג לוק גאו פיק אן סאמבאדי יור סייז, דאונט פיק אן מי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, עטס ווייסט סאטמאר איז עפעס אזא עם הרשעה, ס'איז אנבעליוועבל וואס א רשע זיי זענען, קודם קומען זיי אן אויף אמעריקע זיי גייען מאכן דא ארדער, האבן זיי יעדן ארויסגעווארפן, יעדער איז זיך געגאנגען געזונטערהייט, מען געלאזט די משוגעים אין ווילימסבורג, און נאכדעם האבן זיך צווישן זיך אזוי צעצעהאמפערט אז זיי ברעכן אונטער יעדן טראפ אידישקייט, ס'דא איין זאך. די ביקור חולים פון סאטמאר. ביז יעצט איז דאס נאכנישט געווען פארמישט אין קיין פאליטיק אויף וואס די אויב יענער ליגט אויפן טויטן בעט איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה צו ער איז יא אין די שיטה צו ער איז נישט אין די שיטה עניוועי יעצט האבן זיי זיך אזוי צוקריגט די לעצטע פאר יאר אז מען גייט אריין אין די ביקור חולים רום אין שפיטאל למשל גיי אריין אין בית ישראל וועסט נישט טרעפן גארנישט דארטן צו עסן ס'איז דא א איד מיט א בלאט ס'איז נישט דא גארנישט רעד איך דארט מיט איינעם וואס ער פירט עס פרעג איך אים וואס איז דאס זאגט ער די צוויי האבן זיך צושלאגן די פרויענישע ביקור חולים מיט די מענערישע ביקור חולים האבן זיך גוט צו צערצח'נט און צו צעאמפערט, ממילא האט קיינער גארנישט, ס'געווען פונקט אזוי ווי מיט די ישיבות, קודם זיי קומען אריין זיי מאכן ארדענונג, תורה ודעת טויג נישט, דער טויג נישט, יענער טויג נישט, זיי מאכן ארדענונג, דערווייל האבן זיי ארויסגעווארפן מער בחורים וויפיל תורה ודעת האט געהאט. די זעלבע איז מיט יעדע זאך, זיי קומען אן, די אלטע ביקור חולים טויג נישט, דער טויג נישט, ווייל יעדער האט געוואלט גנב'נען די געלט, אין בארא פארק הער איך אז די ביקור חולים האט געהאט מיליאנען דאלער, יעצט למשל אין די בארא פארקער ביקור חולים וואס זיי זיצן אויף מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, אן אלטע ביקור חולים, איז געקומען א אינגערמאן און געמאכט דעם יד אפרים, אבער זיי האבן נישט געקענט אריינקומען אין בארא פארק ווייל זיי האבן דאך נישט צוגעלאזט קיינעם, האט ער געמאכט אין לוטערן האספיטל, וואס א חילוק דארט איז אויך דא קראנקע, בקיצור זענען זיי געגאנגען די בארא פארקער ביקור חולים און זיי האבן געדינגען עפעס א צוריקגעבליבענע בחור א יתום ער זאל מאכן א חורבן אין יענעם ביקור חולים. מ'האט אים געכאפט ווייל די ווידיאוס ווייזן דאך אלעס, און מ'האט אים אהער גענומען האט ער געזאגט הער אויס די ביקור חולים האט מיך געשיקט, נאכדעם איז דא אזוי ס'איז געווען יד אפרים האט אנגעהויבן אין בארא פארק צו טיילן סאפערס, איז געקומען די ביקור חולים פון בארא פארק זיי גייען אויך טיילן סאפערס, פארשטייסט? קאמפעטישן סטימיולעטס ביזנעס, יעצט נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס מ'דארף וויסן, יעצט איז געווען א בחור וואס ער האט אלס פרייוויליג התנדבות פלעגט ער אויפקאלן יעדע וואך די בעיקעריס און ער האט אויפגעקאלט. אָסי'ס פֿיש, אַז זאָלן אַרײַנשיקן אין ביקור-חולים רום אַז ס'זאָל זײַן אױף שבת. האָבן זײ פֿאַרפֿירט, נײן, מע טאָר נישט! די עכטע ביקור-חולים האָט פֿאַרפֿירט, מע טאָר נישט, מע טאָר נישט, מע טאָר נישט! פֿאַר װאָס? װײַל אַלעס נאָר אַ סימפּטאָם, פֿאַרשטײסט? עניװעי, דער סוף איז געװען, אַז אײן װאָך איז ער געפֿאָרן אין קעמפּ און ער האָט עס נישט ערלעדיקט, און ס'איז געװען אַ יענע מהומה, האָבן אָנגעהױבן צו שרײַען די ביקור-חולים אױף יענעם, העי, װאָס האָט מען נישט ערלעדיקט? װאָס האָט מען נישט ערלעדיקט? שטייסט? נעמען געלט לייגן זיי אין טאש, זיי נעמען און זיי לייגן אין טאש, און נאכדעם לאזן זיי נישט צו אן אנדערן, און ממילא אז ס'איז געקומען יד אפרים האט ער זיך געשטעלט זייער שיין אויפן פלאץ. און ס'האט געהאלטן אזוי ווייט אז די מענטשן פון ביקור חולים אין דעם האספיטל פלעגן זיי זיך שלאגן און קריגן, ס'איז נישט געווען קיין סדר, היינט איז ברוך השם דא סדר ווייל ס'איז דא א יד אפרים, יעצט דא איז דא ס ה מאר האט די פרויען מיט די מענער, מען דארף האבן א דריטע פארטיי און זאגן פאר סאטמאר אונז האבן שוין גענוג געהאט פון ענקער גוטס און פון ענקער שלעכטס, האלטס ענק אלע, לאמיר מאכן קהל'ישע זאכן, ס'זאל נישט האבן גארנישט צו טון מיט סאטמאר, צו די שטאט בארא פארק מאכט עס אדער די שטאט וויליאמסבורג, גארנישט סאטמאר, איר זאלטס געדענקען איין זאך, דארטן ווי די רעבעצן האט ארויפגעלייגט איר נאמען, דאס איז געווען א באנקראט געשעפט. ווייל ס'האט נישט געמיינט ערנסטקייט, ס'האט נאר געמיינט דעם סיגוטער צו שטעכן. קומען איינער יעדער פריי מיט אלע. עניוועי, דא איז נאך דא עפעס צו עסן, אבער דארטן אין מאנהעטן, נישטא גארנישט, און דער עולם פאקעטעט די געלט און שלאגט זיך די פרויען מיט די מענער, יעדע זאך הערט אויס וואס האט צו טון מיט א קהילה וועט אונטערגיין, שאלה איז נאר צו ווילט עטס גיין צום כותל צו ווילט עטס גיין צו די בחירות, אבער ס'עט אונטערגיין. און דאס דארף מען זיך אויסלערנען, ס'איז דא אידן אין בארא פארק וואס האבן געקויפט אסאך ריעל עסטעיט, זיי האבן געלט, דארפן געבן צדקה, ס'איז דא אידן אין ווילימסבורג אויך די זעלבע, זאלט אייך געדענקען איין זאך, אונז דארף מיר האבן, נישט אז קהילות זאלן בויען אידישקייט, ווייל די קהילות זענען גנבים מיט רעדלפירערס, דארף מען א קאמיטעי. ס'זאל זיין א וואוט, און טאמער ס'וועט נישט געפעלן פאר רוב עולם מ'קען עס נישט מאכן, נישט ס'וועט זיך אנרוקן עפעס א רב, עפעס א רעבע, א של אבות, איי זיין טאטע האט געוואוינט דא אמאל אין ווילימסבורג, ער איז באלעבאס, קיינער איז נישט באלעבאס, איך זעה די גוים האבן ריזיגע ארגענעזעישאנס, מעכטיגע, אלעס גייט מיט וואוטס און ס'פארט גאנץ גוט. ס'האלט שוין אן הונדערטער יאר. סא לאמיר נישט לעבן אויפן אלטן יוראפעישן אזיאטישן מארמאראשער וועג. דער וועג האט נישט געארבעט. ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, מ'האט אונטערגעברענגט יעדן. סא בויט עטס נישט עטס זאלטס דארפן נאכדעם צעווארפן.